זאגט די הייליגע גמרא אין די היינטיגע עמוד איז דף כ א עמוד א' אונז האלט מיר דף כ עמוד ב' ביי די משנה פון אונטן זאגט די הייליגע משנה בעל קרי א מענטש וואס איז טמא געווארן בטומאת קרי איז און ס'קומט די זמן קרישמע איז מהרהר בליבו זאל ער ליינען די פרשת קרישמע דורך הרהור ער זאל נישט ארויס זאגן די ווערטער. אבער ואינו מברך לא לפניו ולא לאחריו, ער האט נישט קיין חיוב צו מאכן די ברכות פון קרישמע, די ברכות פון פאר קרישמע, די ברכות פון נאך קרישמע אפילו בהרהור, סאו דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה, די עולם קען אריינקוקן אין רשי, רשי זאגט אז מען רעדט דא מתקנת עזרא ואילך, בעצם מדאורייתא איז די דין טומאת קרי א טומאה היוצא מהגוף, און נוגע לגבי קדשים, לגבי עסן תרומה, לגבי אזעלכע הלכות, באט. ס'איז נישט דא קיין הלכה אז מ'טאר נישט לערנען קיין תורה אדער דאווענען מדאורייתא, דאס אלעס איז באקאנט אלס תקנת עזרא. למעשה אבער זאגט שוין די גמרא אז אז מ'האט מבטל געווען תקנת עזרא, מ'האט נישט מ, ס'איז געווען א גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד, און על פי הלכה מעיקר הדין מעג א מענטש יא לערנען און יא דאווענען אפילו אויב ער איז נישט געווען אין מקווה, און די גמ' די משנה רעדט אבער ווען די תקנת עזרא איז נאך געווען אין אפעקט. סאו דער מענטש טאר נישט דאווענען, ער טאר נישט לערנען, האבן חזל געהייסן אז ער מוז מהרהר זיין די פרשה פון קרישמע, אבער די ברכות איז נישטא קיין חיוב הרהור, אפילו הרהור איז נישטא, ער איז אינגאנצן פטור פון די ברכות. פארשטייט זיך די הרהור איז א אינטערעסאנטע זאך, אויב הייסט עס ווי געזאגט, קען ער דאך שוין זאגן, אויב הייסט עס נישט ווי געזאגט, וואס פעלט אויס די הרהור, דאס, די אלע זאכן זענען אויסגעשמועסט אין די גמרא. ועל המזון ווען ס'קומט צו בענטשן איז מברך לאחריו, ועל המזון ווען ס'קומט צו עסן איז מברך לאחריו, דארט מאכט ער די ברכה פון לאחריו, דאס איז די ברכה פון ברכת המזון, ואינו מברך לפניו, און ווי רשי זאגט שוין אויס סודות פון די גמרא אז בענטשן און קרישמע איז א דאורייתא און דארט האבן חזל מחייב געווען אז א מענטש זאל מהרהר זיין די ועל המזון מברך לאחריו רעדט מען אויך פון א הרהורדיגע סארט בענטשן ער זאל טראכטן די בענטשן אבער ואינו מברך לפניו ווייל ברכות פון לפניו איז אלץ א דרבנן רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם ער דינגט זיך און אונז וועל מיר זעהן אין די גמרא קלארער וואס איז שיטת רבי יהודה זאגט די הייליגע גמרא אמר רבינא האט רבינא געזאגט זאת אומרת אין די משנה איז געדרינגען אז הרהור כדיבור דמי. יא אונז ווייס מיר אז עס איז דא דריי זאכן, עס איז דא א הרהור און עס איז דא א דיבור און א מעשה. דריי דריי קאטאגאריעס, דריי שטאפלען פון זאכן וואס א מענטש קען טון. און די גמרא וויל דא טענה'ן אז הרהור האט די זעלבע כח ווי א דיבור. פארוואס? דאי סלקא דעתך לאו כדיבור דמי למה מהרהר? וואס פעלט עס אויס? דער מענטש שטייט און טראכט פרשת קרישמע וואס האט ער דערפון? פרעגט די גמרא אלא מאי הרהור כדיבור דמי, אויב איז איז ווען א מענטש טראכט פרשת קרישמע איז עס אזוי ווי ער האט געזאגט איז יוציא בשפתיו, דעמאלטס קען ער דאך שוין זאגן אויך, פארוואס דארף איך דא גיין מתקן זיין עפעס א נייע גדר אז אז ער זאל מהרהר זיין, ענטפערט די גמרא כדאשכחן בסיני, ווי תוס' איז מסביר אז הרהור כדיבור דמי וועט זיין נאר לגבי לגבי יוצא זיין די מצוה פון קרישמע אבער לגבי די הלכה אז מען טאר נישט לערנען קיין תורה ווען א מענטש איז טמא בטומאת קרי אין אנדערע ווערטער לגבי תקנת עזרא דארט זאג איך הרהור לאו כדיבור דמי, און די ווארט איז אזוי, ווען עז ווען עזרא האט געמאכט זיין תקנה האט ער עס געמאדעלט לויט וואס ס'איז געווען ביי מתן תורה. מתן תורה איז געווען די הלכה פון אל תגשו אל אשה, אז א מענטש האט זיך געדארפט אפשיידן פון זיין פרוי טאקע אז ער זאל זיין ריין ווען ס'קומט צו מתן תורה, און דארט איז עס געווען א דיבור של תורה, און אויף דעם האב איך געזאגט דער מענטש זאל זיין טהור. וועלכע סארט דיבור של תורה איז געווען דארט? דארט איז געווען דארט איז נישט געווען קיין הרהור, דארט איז געווען ממש דיבור. יא. וואס דער אייבערשטער האט גערעדט, אנכי ה' אלוקיך, זאגט תוספות אז ס'האט געארבעט מיט שומע כעונה, דער איד האט געהערט ווי דער אייבערשטער רעדט, און שומע כעונה האט א דין ממש ווי א דיבור, ממילא וואס איך טרעף ביי מתן תורה איז נאר אזא פאקטישע דיבור'דיגער סארט תורה, אזא סארט תורה דארף א טהרה, ממילא ווען עזרא האט מתקן געווען איז אויך אזוי, אבער הרהור, הגם אין לומדות איז הרהור כדיבור דמי און איך קען יוצא זיין מצוות קרישמע, איז אבער קיין תקנת עזרא האב איך נישט דארטן. כדאשכחן בסיני אז די תקנת עזרא איז געבויט נאר אויף אזא סארט תורה וואס איז א דיבערדיגע תורה אזוי ווי עס איז געווען ביים בארג סיני. ממילא איז ווי סאמע דא די ערשטע שיטה אז הרהור כדיבור דמי. אין אנדערע ווערטער דער בעל קרי איז יוצא א דאורייתא'דיגע קרישמע. פארוואס? ווייל הרהור כדיבור דמי און זיין הרהור איז אזוי ווי א צווייטער ליינט קרישמע. רשי לייגט צו ווערטער אז אפילו סתם א מענטש, אויב איז דא עפעס א סיבה פארוואס ער קען נישט ארויסזאגן קיין ווערטער און ער וויל מהרהר זיין, איז כל אדם נמי יוצא ידי חובתו בהרהור, א מענטש, לויט די שיטה, לויט רבינא, יעדער מענטש קען יוצא זיין מצוות קרישמע בהרהור, פארוואס? ווייל הרהור כדיבור דמי, ורב חסדא אמר, רב חסדא דינגט זיך און אזוי איז די הלכה זאגט תוספות, אז הרהור לאו כדיבור דמי, אז ווען א מענטש טראכט עפעס האט עס נישט די תוקף, ס'האט נישט די תקיפות פון א דיבור, דאי סלקא דעתך הרהור כדיבור דמי יוציא בשפתיו, די זעלבע טענה. אויב איז עס ממש כדיבור, זאל ער דאך שוין ארויס זאגן מיט די מויל, און איז נישט מסכים צו די חילוק כדאשכחן בסיני. די רגע אז אז איך מעג מהרהר זיין און ס'האט א דין ווי איך האב געליינט קרישמע זאל ער שוין זאגן געהעריג. פרעגט די גמרא אלא מאי אלא מאי הרהור לאו כדיבור דמי למה מהרהר, אויב ס'העלפט עניוועיס נישט און האט נישט יוצא געווען די מצוות קרישמע וואטס די פוינט, וואס פעלט אויס די גאנצע הרהור? איז די גמרא גייט דא פרובירן פארשידענע מהלכים, דאס איז די ערשטע מהלך, מ'דארף געדענקן אז ס'איז נאר. א הוה אמינא אמר רבי אלעזר כדי שלא יהי' כל העולם עוסקים בו והוא יושב בטל, נישט קיין שיינע זאך אז ער קומט אריין אין בית מדרש און יעדער איינער איז עוסק במצוה און ער טוט גארנישט, פרעגט די גמרא ונגרוס בפרקא אחרינא האט דאך שוין נישט מיט קריאת שמע, דו ווילסט נישט ער זאל זיין בארד ער זאל זיין א יושב בטל דאס באדערט דיך? דאס קען ער דאך שוין לערנען עפעס אנדערש, דא דא אין די זייט א גירסא אז. אז ער זאל לערנען בהלכות דרך ארץ, וואס וואס דאס איז א א זאך וואס מען זעט שפעטער אין די גמרא אז אפילו א בעל קרי מעג לערנען, אבער בפשטות איז די קשיא פון ונגרוס בפרקא אחרינא, זאל ער מהרהר זיין בפרק אחרינא, זאל ער זאל ער איינמאל די טראכטן מאכט דאך שוין נישט אויס וואס ער טראכט, און עס איז סייווי נישט יוצא קיין מצוות קריאת שמע, ווילסט נישט ער זאל גיין ליידיג, איז ונגרוס בפרקא אחרינא זאל ער טראכטן עפעס אנדערש אמר רב אדא בר אהבה בדבר שהציבור עוסקים בו א ניין ס'איז אלץ דא א ענין אז מענטשן זאלן זיך נישט פורש זיין מן הציבור אפילו איך גיי נישט יוצא זיין די מצוות פון קריאת שמע זאל איך אבער טון די עקט וואס די ציבור טוט כדי איך זאל נישט זיין קיין פורש מן הציבור. די גמרא איז נישט צופרידן פון די מהלך און עמיר שוין זעהן ווי די גמרא גייט עס אפפרעגן. די ערשטע קשיא איז והרי תפלה אויב דיין גאנצע ווארט איז אל תפרש מן הציבור אז דער מענטש זאל. טוהן זיין פארט וואס די ציבור טוט, והרי תפילה דדבר שהציבור עסוקין בו, ס'איז אויך א רבים'דיגע זאך, ס'איז אויך א תפילה בציבור'דיגע זאך, די גאנצע ציבור שטייט צוזאמען און דאווענט שמונה עשרה, ותנן האבן מיר געלערנט אין א משנה היה עומד בתפילה, א מענטש האלט אינמיטן שמונה עשרה, ונזכר און ער דערמאנט זיך שהוא בעל קרי אז ער האט געהאט א ראיה לא טהורה, און ער טאר נישט עכט דאווענען, איז לא יפסיק, ער שטייט דאך שוין אינמיטן שמונה עשרה, זאל ער נישט מפסיק זיין אוועקוואקן, אלא יקצר, און ווי רש"י זאגט כל ברכה ברכה. ער זאל נעמען יעדע ברכה את צמח דוד ברוך אתה ה', ער זאל מאכן א קורצע ווערזשן, ער זאל ער זאל זען ווי שנעלער צו ענדיגן דעם שמונה עשרה און זיך זען ארויס פון דא. איז די גמרא מדייק, טעמא דאתחיל, דאס וואס איך לאז אים צוענדיגן איז ווייל ער האט שוין אנגעהויבן, א מענטש האלט אינמיטן שמונה עשרה איז לאז איך אים ענדיגן, הא לא אתחיל לא יתחיל, דער פשט איז כ'האב א בפירוש'ע משנה וואס זאגט מיר אז א מענטש וואס איז א בעל קרי זאל נישט דאווענען. און פארוואס זאגסטו ער זאל נישט דאווענען ווען פארוואס זאגסטו ער זאל נישט דאווענען ווען ס'איז דאך א א ענין של ציבור? דא זאל איך אויך זאגן אז ער זאל טוהן דאס וואס די ציבור טוט? לכאורה די קשיא פון די גמרא אז אז איך זאל אים מחייב זיין צו דאווענען בהרהור, פונקט אזוי ווי אויבן פארשטייסטו ווייל די גאנצע ציבור דאווענט בדיבור, ליינט קריאת שמע בדיבור, בין איך מחויב צו צו ליינען קריאת שמע בהרהור כדי איך זאל. עוסק זיין בדבר שהציבור עסוקין בו, די זעלבע זאך זאגט דא, ווען דער גאנצער ציבור דאווענט בדיבור און איך, זאל איך בעל קרי נאר דאווענען בהרהור, יא, כדי איך זאל האבן די מעלה פון דבר שהציבור עסוקין בו, ווי די גמרא פארשטייט פון די דיוק פון לא יתחיל אז ס'איז אפילו נישטא קיין חיוב אויף הרהור אויך נישט. מסכים יואל. ענטפערט די גמרא, שאני תפילה דלית בה מלכות שמים, תפילה און תורה זענען אפגעטיילט, אז תפילה איז א ענין פון רחמי, אבער עס האט נישט די קבלת עול וואס איז דא אין און ממילא אין אנדערע ווערטער ווען די ווען די גאנצע ציבור שטייט און איז מקבל עול מלכות שמים און דו ביסט נישט מקבל עול מלכות שמים ווערט עס פראבלעמאטיש, אז די גאנצע ציבור דאווענט און דו דאווענסט נישט איז עס נישט אזוי פראבלעמאטיש. פרעגט די גמרא, אויב ווענדט זיך עס יעצט אין מלכות שמים און נישט מלכות שמים והרי ברכת המזון לאחריו, די יא די ברכת המזון וואס מען מאכט נאכן עסן דלית בה מלכות שמים, עס האט גארנישט מיט מלכות שמים, ותנן, אונז האבן געלערנט על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו, אז וואס? אז. אז א מענטש האט נאר א חיוב צו מאכן א א צו בענטשן א נאכברכה און נישט א פארברכה, פארוואס בכלל איז דא א חיוב צו בענטשן? ס'איז דאך נישט, אין אנדערע ווערטער ס'האט ביידע נישט, סיי ס'איז נישט קיין דבר שהציבור עסוקים בו, און סיי ס'האט נישט מיט עול מלכות שמים, און מיט דעם אלעם בין איך אים מחייב. דא קומט אן די גמרא, דא דא א גרויסע אלא ווי דער ריטבא איז מסביר, די גמרא פאלט אפ פון די יסוד אז מיין פראבלעם איז דא אז ער זאל נישט זיין קיין יושב בטל בדבר שהציבור עסוקים בו, זאג נישט קיין אייגענס, און און די גמרא זאגט אז ביסט גערעכט די סיבה דא איז אינגאנצן עפעס אנדערש, די סיבה איז וועגן וועגן קריאת שמע איז א דאורייתא, אלא קריאת שמע וברכת המזון דאורייתא, ותפילה דרבנן, און תפילה איז נאר א דרבנן, איי הרהור לאו כדיבור דמי, זאגט דער ריטבא אז הרהור איז נאך אלץ עפעס. איך בין טאקע גארנישט יוצא, איך האב טאקע נישט דאורייתא, באט ווען איך האב א חיוב דאורייתא, זאל איך כאטשיג טוהן וואס איך קען. און וואס איך קען צושטעלן דא איז הרהור סיי לגבי ברכת המזון און סיי לגבי קריאת שמע, דאס זאל א מענטש טוהן. זאגט די הייליגע גמרא, וואס איז מבורר געווארן אין אונזער משנה, און שוין געהאט פריער אויך, לגבי די חיוב פון א פרוי, איז אז ברכת המזון איז א דאורייתא, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה, פון ווי ווייס איך ס'איז דא א חיוב ברכת המזון מן התורה, שנאמר שטייט אין פסוק ואכלת ושבעת וברכת, האמר א בפירוש'ע פסוק וברכת, אז נאך וואס א מענטש עסט כדי שביעה איז דא א חיוב דאורייתא פון בענטשן, מנין לברכת התורה לפניה, פון ווי ווייס איך אז פאר א איד עפענט א גמרא דארף ער זאגן ברכת התורה, שנאמר שטייט אין פסוק כי שם ה' אקרא, הבו גודל לאלקינו, ווי רשי טייטשט איז דאס א פסוק וואס משה רבינו האט געזאגט פאר שירת משה, דאס איז די שירה פון האזיני, האט ער געזאגט כי שם השם אקרא, איך וועל זאגן ברכת התורה, און עטס הבו גודל לאלקינו, דורכן ענטפערן אמן, וועט עטס אויך האבן דעם דין שומע כעונה, זעט מען אז משה רבינו האט זיך געזארגט אז זאל זיין ברכת התורה פאר שירת האזיני. סאו וואס אונז ווייסן מיר יעצט איז ברכת המזון איז א דאורייתא, און ברכת התורה לפניו איז אויך א דאורייתא. דא קומט יעצט א גמרא, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן גייט פרובירן מחדש זיין א געוויסע חידוש וואס איז נישט להלכה און די גמרא גייט ענדיגן מיט תיובתא, אבער לאמיר פרובירן זעהן וואס רבי יוחנן האט געוואלט מחדש זיין, למדנו, אונז גיימיר ארויס לערנען ברכת התורה לאחריו אז ס'זאל זיין א חיוב, אזוי ווי ווען א איד עפענט א גמרא איז דא א חיוב פון ברכת התורה, אזוי אויך ווען א איד פארקלאפט די גמרא און ער גייט ארויס פון בית מדרש זאל זיין א חיוב צו זאגן א ברכה, אונז ווייסמער נישט דערפון ווייל ס'איז טאקע נישט לדינא, די גמרא פרעגט אפ רבי יוחנן, אנדערע ראשונים לערנען אז ס'גייט ארויף אויף די ברכה פון אשר נתן לנו תורת אמת. נאך קריאת התורה, עכ"פ, ער וויל זאגן אז די ברכה וואס מען זאגט נאך קריאת התורה איז א דאורייתא'דיגע ברכה און אונז גיימער עס ארויסלערנען מברכת המזון מקל וחומר און קל וחומר איז דאך איינס פון די י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן און אויב לערן איך עפעס ארויס מקל וחומר ווערט עס א דאורייתא. נאך א זאך וואס ער וויל ארויסלערנען איז ברכת המזון לפניו די חיוב ברכה פון המוציא לחם מן התורה, זאל ער, המוציא לחם מן הארץ, זאל ער אויך ארויסנעמען מן ברכת התורה מקל וחומר אז ס'זאל ווערן א דאורייתא. מאכט יעצט די גמרא א חשבון אזוי, ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר, איך גיי ארויסלערנען די חיוב פון מאכן א ברכה נאכן לערנען פון דעם וואס איך מאך א ברכה נאכן עסן מה מזון שאינו טעון לפניו, ס'נישטא קיין חיוב ברכה מדאורייתא, כ'האב עס נישט בפירוש אין א פסוק. אז מ'דארף מאכן א המוציא טעון לאחריו איז אבער דא א חיוב צו מאכן א הזן צו בענטשן תורה שטעונה לפניו, אזוי ווי אונז האבן א בפירוש'ע פסוק פון כי שם השם אקרא, אינו דין שטעון לאחריו זאל איך יעצט מחדש זיין און ארויסנעמען פון ברכת המזון אז מ'דארף מאכן א ברכה אויך לאחריו און יעצט גייט ער ברענגען די צווייטע קל וחומר ברכת המזון לפניו ווי ווייס איך דארף מאכן המוציא. מדאורייתא כ'גיי עס ארויסנעמען מן ברכת התורה מקל וחומר פון ברכת התורה מה תורה שאינה טעון לאחריה איך האב נישט קיין בפירוש'ע פסוק אז איך דארף מאכן א ברכה נאכן לערנען טעון לפניה איז אבער דא א חיוב פון כי שם השם צו זאגן ברכת התורה מזון שהוא טעון לאחריה וואס איך האב א בפירוש'ע פסוק פון ואכלת ושבעת וברכת אינו דין שיהא טעון לפניו אזא קל וחומר אז מען זאל ארויסלערנען איינס פון איינס נעמען די חיוב פון ברכת התורה לפניו און לייגן ביי ברכת המזון, נעמען די חיוב פון ואכלת ושבעת לאחריו און לייגן ביי ברכת התורה לאחריו. די גמרא פרעגט עס אבער אפ, מה למזון? ווייסטו פארוואס ס'איז דא א חיוב פון ברכת המזון נאכן עסן? שכן נהנה, דער גוף איז זאט, דער גוף האט נהנה געווען, איז דאס איז די מחייב פארוואס די תורה זאגט דיר אז דו דארפסט יעצט גיין מאכן א ברכה ביי תורה, תורה טאקע אויך גיבט א מורא'דיגע תענוג פאר א מענטש באט ס'איז נישט די זעלבע ס'איז נישט די פיזישע הנאה אז די גוף איז שבע די גוף איז זאט און דארט איז עס אנדערש מה לתורה ווייסטו פארוואס תורה זאגט די תורה אז דו דארפסט גיין מאכן א ברכה פאר דעם שכן חיי עולם דער מענטש גייט זיך יעצט איינהאנדלען וחיי עולם נטע בתוכנו די מענטש גייט זיך יעצט איינהאנדלען חיי עולם, ביי עסן איז נישט דא דאס, טאקע א מצוה, א איד עסט, שלחנו דומה למזבח, ס'איז אלעס פיין און וואויל, באט ס'איז נישט יעצט קיין קנין פון חיי עולם, און מילא ס'איז א אנדערע סארט מחייב, און ביי ברכת המזון האב איך נישט דעם מחייב, ועוד, ברענגט ער א ראיה אז ס'קען נישט זיין אז די ברכה פון לפניו ביי ברכת המזון איז א דאורייתא, ווי אונזער משנה צעטיילט עס, אונזער משנה זאגט, על המזון מברך לאחריו, אז. אז א בעל קרי זאל מאכן די ברכה אויף ברכת המזון לאחריו, אבער ואינו מברך לפניו האט נישט קיין חיוב נישט נישט בהרהור נישט בדיבור אויף צו מאכן א ברכה לפניו, און אונזער איינציגסטע וועג וויאזוי אונז האבן געמאכט סענס פון אונזער משנה און די פריערדיגע גמרא איז געווען צו צוטיילן צווישן דאורייתא'ס און דרבנן, אז דאס איז די גאנצע טעם פון די משנה, קריאת שמע און ברכת המזון איז א דאורייתא איז דא א חיוב. תפילה מיט די אלע אנדערע ברכות וואס זענען נאר א דרבנן איז נישט דא קיין חיוב, זעסט דאך קלאר אז די חילוק צווישן צווישן צווישן ברכת המזון צווישן לפניו און לאחריו איז די חילוק צווישן א דאורייתא און דרבנן, ממילא האב איך א בפירושע משנה וואס מאיזה סיבה שיהיה האט די משנה נישט גורס געווען די קל וחומר און די גמרא זאגט תיובתא אז ר' יוחנן'ס סברה פון גיין מחייב זיין ביי ברכת התורה א ברכה לאחריו און ביי ברכת המזון א ברכה, לפניו איז איז תיובתא ס'איז א אפגעפרעגטע לימוד. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא יעצט איז ממש א אטעם באמבע, ווייל אונז לערנען שוין דא צוואנציג בלאט אז קריאת שמע ובשכבך ובקומך בית שמאי בית הלל ס'טוט זיך דא, און די גמרא גייט יעצט זאגן א מאן דאמר אז גאנץ קריאת שמע איז א דרבנן. לאמיר זען, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט. ספק קרא קריאת שמע, א מענטש האט א ספק, ער געדענקט נישט צו געליינט קריאת שמע צו נישט געליינט קריאת שמע, ספק לא קרא, ער ווייסט נישט צו צו אפשר האט ער נישט געליינט, איז די הלכה אינו חוזר וקורא, פארוואס אונז האבן א כלל אין כל התורה כולה אז ספיקא דרבנן לקולא, מילא דאס איז לויט רב יהודה איז עס א ספיקא דרבנן, די גמרא גייט שוין פרעגן, אונז האבן יעצט געענדיגט א משנה, בעל קרי מהרהר בלבו, פארוואס? ווייל ס'איז א דאורייתא, וואס כ'האב יעצט נאך תוך כדי דיבור האב איך דיר יעצט געענדיגט א גאנצע סוגיא אז ס'איז דאורייתא, די גמרא גייט עס פרעגן, געדולדיג, נקמנא, אבער וויאזוי רב יהודה לערנט איז אז ווען א מענטש האט א ספק צו ער האט געליינט קריאת שמע צו נישט, איז אינו חוזר וקורא האט ער נישט קיין חיוב איבערצוליינען קריאת שמע, ספק אמר אמת ויציב, ער געדענקט נישט אויב ער האט געזאגט די ברכה פון אמת ויציב אדער ספק לא אמר, איז די הלכה אז חוזר ואומר אמת ויציב, מאי טעמא זאגט די גמרא, קריאת שמע דרבנן אמת ויציב דאורייתא, אמת ויציב. האט אין זיך זכירת יציאת מצרים. אויב דער מענטש האט נישט געליינט קריאת שמע און נישט געליינט אמת ויציב, ווערט יעצט די אמת ויציב א דאורייתא'דיגע חיוב, ווייל דער מענטש האט נאכנישט יוצא געווען מצות זכירת יציאת מצרים. און געדענקן אז מען רעדט דא פון אמת ויציב, ווייל לגבי אמת ואמונה לגבי ביינאכט איז א מחלוקת צו מזכירן יציאת מצרים בלילות אדער נישט, אבער א זאך וואס איז קלאר איז למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים אז ביי טאג, איז דא א חיוב פון זכירת יציאת מצרים, מילא ווי ר' יהודה לערנט איז די חיוב פון זאגן אמת ויציב א גרעסערע חיוב ווי די ווי די חיוב פון זאגן קריאת שמע וואס איז נאר א דרבנן. מתיב ר' יוסף, האט ר' יוסף א קשיא געפרעגט, די ערשטע קשיא וואס די גמרא פרעגט איז ובשכבך ובקומך, אונז האמיר דאך בפירוש פסוקים וואס זאגט אז מ'דארף ליינען קריאת שמע, אמר ליה אביי ההוא בדברי תורה כתיב, אז ס'רעדט פון די חיוב פון לימוד התורה און ס'איז נישט קיין חיוב ספעסיפיק אויף קרישמע. תנן, דא קומט מען צוריק צו אונזער קשיא פון די משנה, בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו, און ווי אונז האבן פארשטאנען די משנה ביז יעצט אז אלע ברכות זענען דרבנן איז נישט דא קיין חיוב אויף ברכת המזון און אויף קרישמע וואס איז א דאורייתא, איז דארט יא דא א חיוב, ואי סלקא דעתך אמת ויציב דאורייתא לויט ווי דו זאגסט מיר יעצט. אז אמת ויציב איז א חיוב דאורייתא לברוך לאחריה זאל יא זיין א חיוב פאר א בעל קרי צו מהרהר זיין לאחריה אזוי ווי ס'איז דא א חיוב אויף ברכת המזון. זאגט יעצט די גמרא זייער שיין מאי טעמא מברך פארוואס ווילסטו אז ער זאל יעצט גיין מאכן די ברכה אמת ויציב אי משום יציאת מצרים ווייל ס'איז דא א דאורייתא'דיגע חיוב פון יציאת מצרים און ביי די דאורייתא'דיגע חיובים איז דא א דין הרהור הא אדכר ליה בקרישמע דער מענטש האט שוין יוצא געווען די דאורייתא'דיגע חיוב מיט דעם וואס ער האט מהרהר געווען אין מצות קרישמע בעל קרי מהרהר בליבו אין אנדערע ווערטער דאס וואס איך האב מחייב געווען בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך ביי קרישמע כאטש וואס איך רב יהודה לערן אז ס'איז נישט קיין דאורייתא'דיגע חיוב ס'איז א דרבנן'דיגע חיוב איז טאקע ווייל איך האב געוואלט אנקומען צום זכירת יציאת מצרים און יענץ איז מיין דאורייתא און דאס איז די סיבה פארוואס איך הייס אים ליינען קרישמע נישט ווייל די עצם קרישמע איז א דאורייתא. פרעגט די גמרא ונימא הא ולא לבעי הא, זאג נאר אמת ויציב, וועסט נישט דארפן ליינען קרישמע, אויף דעם איז די תירוץ אזא זאך קרישמע עדיפא דאית בה תרתי אוודאי מער א מעלה אז ער זאגט ליינט קרישמע, ס'האט עול מלכות שמים, ס'האט די דרבנן'דיגע חיוב פון קרישמע, אבער מיין אינסענטיוו פארוואס כ'האב טו בעגין וויט, כ'האב אים געהייסן איז ווייל ס'איז א דאורייתא און די דאורייתא'דיגע חיוב דערפון איז די חיוב זכירת יציאת מצרים און אוודאי דארף ער שוין נישט זאגן קיין אמת ויציב, כאטש וואס איך האלט אז אמת ויציב קען זיין א דאורייתא, פארוואס? ווייל ער האט שוין געזאגט קרישמע. עד כאן דברי רב יהודה. און רב יהודה האט זיך זייער שיין ארויסגעדרייט אז ער שטימט מיט אונזער משנה. פארוואס? ווייל ער קען אויך זאגן אז בעל קרי מהרהר בליבו וואס איז דא דא א דין דאורייתא, ער רעדט נאר פון א אנדערע דאורייתא, ער רעדט נישט פון א קרישמע דאורייתא, ער רעדט פון א פון א. פון א זכירת יציאת מצרים דאורייתא. ור' אלעזר אמר ור' אלעזר דינגט זיך און אזוי פסק'נען רוב ראשונים אז ספק קרא קרישמע ספק לא קרא א מענטש האט געדענקט נישט צו ער האט געליינט קרישמע אדער נישט חוזר וקורא קרישמע ווייל ס'איז א ספיקא דאורייתא ספק התפלל ספק לא התפלל ער געדענקט נישט צו ער האט געדאווענט שמונה עשרה אדער נישט אינו חוזר ומתפלל לערנט רבי אלעזר אז ער האט נישט קיין חיוב צו צו צו איבערדאווענען, פארוואס? ווייל ס'איז א ספיקא דרבנן, איך האלט מיך דא צו די געווענליכע כללים פון ספיקא דרבנן לקולא. רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן דינגט זיך און ער זאגט ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, בעצם עיקר הדין אז א מענטש וויל דאווענען נאך א שמונה עשרה אפילו ווען ער האט ודאי געדאווענט, לערנט רבי יוחנן אז ער מעג, א מענטש קען דאווענען ולוואי שיתפלל כל היום, ער קען דאווענען וויפיל מאל ער וויל, מילא לערנט רבי יוחנן איז אוודאי במקום ספק, פארוואס זאל איך אים נישט מחייב זיין? ווייל ס'איז א ספק ברכות? איך האב נישט מורא פון א ספק ברכות. פארוואס? ווייל אפילו ער דאוונט יעצט א צווייטע שמונה עשרה איז עס אויך לעדזשיט. מילא רבי יוחנן איז מחייב, און ווי רש"י ברענגט שוין איז די הלכה איז ווערט גע'פסק'נט אז מ'נעמט אויף רבי יוחנן במקום ספק אז א מענטש דארף יא איבער דאווענען שמונה עשרה אויב איז אים א ספק צו ער האט געדאוונט, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.